און ער האט זיך לחיי עולם הבא, ואמרו צו לך בעת שחר שנאמר ואתו אלהים תורידון אלא בעת שחרית אנשי אדומים מוליך שלום עלינו יהי רצון מלפניך ה' אלהי כשם שעזרתני לסיים מסכת ספה כן תעזרני להתחיל מסכתות וספרים אחרים ולסיימם ללמוד וללמד לשמור ולעשות ולקיים את כל דברי תלמוד תורתך באהבה וזכות כל התנאים.

איינער געקומען צו אים און געמאכט מיט די צונג מיט די ליפן און האט ארויסגעכאפט פון אים פופציג טויזנט דאלער אינוועסטעד און ס'איז נישט דא. א צווייטער האט געמאכט מיט די מויל מיט די ליפן און געקומען נישט דא חס וחלילה ברוך השם אונז האבן מיר נישט דא קיין שווינדלערס אבער דא זענען געווארן מענטשן באשווינדלט דא זענען געווארן מענטשן באשווינדלט קיין אז ס'איז נישט באקאנט אבער. אביסעלע האלט איך מיט, אביסעלע ווייס איך, מען פארציילט מיר, איך האב פארלוירען געלט, מען האט ארויסגעשווינדעלט פון מיר א מאה קילא, א הונדערט אלפים, און איך פארקויף דיר נישט קיין זאכן וואס דו גייסט פארלירן, דו וועסט לערנען יעדן טאג א דף גמרא, וודאי ריוח, וודאי ריוח, אוי ס'וועט קומען א צייט. וועט קומען א צייט וואס מען וועט טראכטן פארוואס האב איך עס נישט געטון, פארוואס האב איך עס נישט געטון, דער רבי האט געזאגט איך האב רחמנות אויף צוויי סארטן מענטשן, מענטשן וואס זענען אינדרויסן פון היכל הקודש אינדרויסן, נו? קינדער, ש, נו? קינדערלעך. קינדערלעך נישט רעדן דא, מען וויל רעדן אינדרויסן. דער רבי זאגט איך האב אויף צוויי מענטשן רחמנות, מענטשן וואס זענען אינדרויסן, נישט מקורב צו מיר, און אויך מענטשן וואס זענען מקורב און זיי פאלגן מיך נישט, אז עס וועט קומען א צייט מען וועט ליגן מיט די פיס צום טיר, און דעמאלטס וועט א מענטש זיך מיישב זיין, כאטש נאך די פטירה, וואלט איך ווען מקורב געווען צו דעם רעבין, וואלט איך ווען געפאלגט דעם רעבין, וואלט נישט געווען קיין דרגה צו וואס דער רבי וואלט מיך נישט צוגעברענגט. כ'רעד דא פון פשוט'ע מענטשן, דער רבי באש דער רבי דער רבי איז נישט געגאנגען צו אויסדערוועלטע מענטשן, די די שיינקייט פון רעבין, די רחמנות פון רעבין, די די ספעשעלטי פון רעבין, מענטשן פרעגן וואס דארף מען דער רבי, דא אזוי סאך צדיקים, אמת, אמת, נאך א ווי, אבער דא איז דא א רבי וואס קומט אראפ צו מיך, צו מיך, איך ווייס דאך ווער איך בין, איך ווייס דאך וויאזוי איך זע אויס, און ער האט פאר מיך אויך א לייטער, א וועג צו קומען צום אייבערשטן. נעם א גמרא יעדן טאג, א בלאט בבלי, נעמט אפאר מינוט גורס צו זיין, אפאר מינוט, איך בעט זיך, איך בעט זיך ווייל ווייל.

ווי שטארק דאס גייט דאך אריבערגיין. ר' נתן זאגט, ס'איז געווען אמאל, די גמרא פארציילט אין ברכות, ס'איז געווען א חתונה, מען האט געבעטן מען זאל משמח זיין דעם חתן, האט מען אים געזאגט, וויין נישט מער, נאך א ביסל שטארבט מען, וואס, דאס זינגען ביי א חתונה? דאס זינגען ביי א חתונה, מען גייט שטארבן, מען גייט אוועק פון דער וועלט, ס'איז געווען א חתונה די וואך דא אין ישיבה, און איך טו אן דעם דעם, געווענליך שטופ איך מיך נישט אריין די נאז, איך באלאנג נישט, כ'מיין דאס באלאנגט פאר די זיידעס די די חדר החתן, אבער א חתן וואס האט נישט קיין זיידעס, שוין בין איך די זיידע, איך טו אים אן די קיטל, פרעג איך דו ווייסט וואס די, יו נאו וואט, דו ווייסט וואס די באדייט פון דעם קיטל איז? דאס מאכט פרייליך אז מען בלייבט נישט, מען געבט דיך א זאך וואס מען גייט דיך אוועק אוועקטראגן מיט דעם, מען גייט דיך איינפאקן אין דעם, סאו די אלע דאגות דו טראכסט וואס דו גייסט זיך עצה געבן מיט א ווייב, און און און וואס וועט זיין צו עס וועט יא קלאפן נישט קלאפן, דאס איז פאר א שטיק צייט, דאס איז נישט לאנג, אה, קען איך דאך פרייליך זיין, זאגט רבי נתן, איז ווען מען גייט דא בלייבן פאר אייביג, פארשווארצט ווערן.

משה חינקעס, ער וואוינט אויף א סקווער בלאק, און ער האט א פאלאץ, און ער קומט אהיים אינמיטן טאג און ער טרינקט זיך אן מיט וויין, און ר' נתן האט נישט געוואלט ארויס צו ענדיגן, און וואס טוט זיך נאכדעם ווייסט נאר דער אייבערשטער, ווי ער פאלט, ער איז א רחמנות, דער איז א רחמנות, ער גייט ער לערנט א דף גמרא, ער האט עשירות, ער האט עשירות, דאס נעמט מען מיט. אפשר יעצט איז א צייט הדר קבלוה בימי אחשורוש ס'וועט זיין א שיעור אם ירצה השם דעם דאנערשטאג נאכט, כ'האב געטראכט די וואך דאנערשטאג וועל איך זיין אין לעיקוואוד ווייל כ'האב א חתונה א בחור ישיבה האט חתונה דאנערשטאג נאכט וועל איך קענען אויף איינמאל וויל איך זיין ביי די חתונה וויל איך זיין דארט וועל איך געבן א שיעור דארט אבער ס'קומט דאך שוין פורים מאנטאג נאכט ליינט מען שוין די מגילה מ'גייט זוכה זיין צו זעהן מרדכי הצדיק נאכאמאל. נאכאמאל ווערן שפירן אזא נאנטשאפט צום אייבערשטן, דאס קען מען דאך נישט מסביר זיין וואס עס קומט ארויף די הייליגע טעג, דאס איז נישט סתם נאך א הייליגע טאג סגייט אריבער, פורים פסח איז אזא, ניין מען געבט פאר א מענטש נאכאמאל מען עפנט, דער רבי זאגט שבת אזוי ווי א מענטש גייט צו א רייכע חתונה און מען טוט זיך אן קליידער און מען קומט און מען קומט אבער מען עפנט נאר אויף די טיר אזויווי א שפאלט ער קען אביסל אריינקוקן זען וואס טוט זיך דארט. די אלע הייליגע טעג מען געבט פאר א מענטש אביסל צו קאסטן וואס מען גייט זוכה זיין צו עולם הבא און וואס מען גייט זוכה זיין צו גן עדן, לאמיר אנהייבן יעצט אביסל גמרא בבלי, כ'וויל נישט צולייגן צו סאך, ווער ס'לערנט שוין בבלי קען שוין גיין ירושלמי, אבער ווער ס'האט נאכנישט קיין שיעור אין בבלי זאל צושטאפן די אויער וואס איך זאג יעצט, מען רעדט נישט פון, נעם נישט קיין ירושלמי, יעדע מאל ביי די שיעורים דו הערסט רעדן פון חומש רשי און דו ביסט נאכנישט מעביר סדרה, ס'איז גארנישט פאר דיר, הייב אן חומש מיט תרגום, אז דו רעדסט שוין צו מענטשן וואס לערנען שוין חומש מיט תרגום, נו, לאמיר גיין א, לאמיר גיין, לאמיר גיין א, לאמיר זיך ארויפרוקן, רש"י, א מענטש לערנט נישט קיין בבלי, די ערשטע זאך איז מען ש, די ערשטע, איך האב געהאט א גאסט, בעריש איז געקומען פון ירושלים, ער פרעגט מיר, ראש ישיבה, זאג מיר א סדר דרך הלימוד. דאס איז דאס איז נאך איין זאך דארף אביסל א די עולם דא קען זיך אבער מען דארף זיך אנהייבן קענען איינשטעלן מ'וועט מוזן זיך קענען מען מוז זיך ס'איז אזוי ווי משפחה קומט א איד פון ירושלים מען קען זיך איינער דעם צווייטן ווער איז שוין מיין ראש ישיבה וואס וואס איז מיין סדר היום מיינע שיעורים מוהרא"ש כל התורה ס'גייט מיך עס אין א קאפ איך קען נישט די גאנצע וואסער טרינקען אויף איינמאל. אנהייב די ערשטע זאל מען זיך פארלייגן פארשטייט זיך חומש רש"י, חומש מעביר סדרה זיין, דאס איז דאך אפגערעדט, אבער א מענטש וויל אנהייבן לערנען משניות גמרא, די צוויי שיעורים מוז מען זיך וואשן און וואשן און וואשן און וואשן די נשמה, די אויגן, די קאפ, נאך א פרק משניות, נאך א פרק משניות, ש"ס איך רעד שוין צו לאנג, רענט קאמפיין, כ'האב גאנץ פארגעסן. גרויסע שכח פאר אלע אינגעלייט וואס העלפן ארויס. וואס העלפן ארויס אז די ישיבה זאל קענען ווייטער ממשיך זיין, עטס גרייט'ס אן די ישיבה, עטס האט דאך געלערנט אין ישיבה, און עטס ווילט דאך אוודאי אז ענקערע קינדער זאלן דאך אויך דא בעזרת השם אנקומען און דער ראש ישיבה וועט זיצן מיט זיי, און דער ראש ישיבה, און דער ראש ישיבה וועט לערנען מיט זיי, דו ביסט שוין מעטשור, אונז זעמער שוין עכט מעטשור, אונז באלאנגן מיר שוין עכט נישט דא, אונז באלאנגן שוין עכט נישט דא, אונז זעמער דא פאר די קינדער, אונז זעמער דא פאר די קינדער, איך בין געווען אין שטעטל די וואך, פרעג איך א יונגערמאן, זאג מיר, פארוואס גייסטו דאווענען שבת אין שול? כ'מעג דיך זאגן הויעך פארוואס דו גייסט דאווענען? איך זאג וועגן דיינע קינדער, אמת? ווען נישט דיינע קינדער וואלסטו געשלאפן א גאנץ שבת, ניין? אוודאי. ניין? מיינע קינדער, מיינע קינדער. און דאס איז די סיבה פארוואס איינע פון די שווערסטע זאכן איז געווען מוהרא"ש איז אוועק, און מיר איז געווען די שווערסטע זאך איך זאל גיין יעצט נעמען א צווייטע, איך זאל גיין יעצט נעמען די ראש ישיבה פאר מיין רבי, איך האב מוהרא"ש און און און איך האב ממש איך האב געשפירט ווי איך שעכט מיך דורך ביידע סימנים ווייל דו ביסט צוגעקלעבט צו אזא צדיק צו אזא גרויסע צדיק וואס איך זאל גיין יעצט נעמען די ראש ישיבה די ראש ישיבה זאל ווערן מיין רבי איך האב מוהרא"ש אבער איך האב געטראכט מיינע קינדער. כ'האב רחמנות אויף מיינע קינדער, מיינע קינדער דארפן דאך איינעם וועם צו הערן און ווער ס'זאל זיי מדריך זיין, האב איך געטראכט איך גיי צו די איך גיי צו די ראש ישיבה וועגן מיינע קינדער און אויף איין וועג זאל איך שוין אויכעט וועל איך שוין אויכעט שוין אויכעט הערן עפעס א גוט ווארט, וועל שוין אויכעט טאקע תשובה טון אמאל, עפעס א הרהור תשובה אמאל דא אויבן ביי דעם ניגון האב איך געהאט א הרהור תשובה, אבער עכט דארף איך נישט, איך דארף איך האב מוהרא"ש און, איך האב די רבי, איך האב ר' נתן. אונז דארף מיר די ישיבה פאר די קינדער, איך אליין פאר מיך איך גיי זעץ מיך אוועק אין פוילישע שטיבל, עטס ווייסט מיין פוילישע שטיבל? עטס ווייסט נישט וואס דאס איז, דא אין וויליאמסבורג איז דא א שטיבל פוילישע שטיבל, אלס בחור האב איך געטראכט דארט גיי איך אויסלעבן מיינע יארן, ר' משה האב איך דארט געטראפן, ער האט אויך געזיצן, דאס איז א פלאץ ווי אלע מענטשן ווילן אנטלויפן פון די בריאה, זעץ אריין דארט, ס'באלאנגט נישט פאר חסידות, ס'איז נישט, ווייסט וואס איך מיין, מען קוקט דיך נישט אהער, מען קוקט דיך נישט אהין, ס'איז א פלאץ ווי מען קען לערנען. פוילישע שטיבל איך גיי אהין אבער די קינדער וואס וועט זיין מיט די קינדער איך דארף דאך האבן מיינע קינדער זאלן יא האבן עפעס א פלאץ וואס מען זאל נאכאמאל זאגן נעם א חומש נעם א משניות נעם נעם נעם און וואס איז חשוב'ער לעבן און וואס איז וויכטיגער לעבן איז אלע וואס העלפן ארויס מען געבט די צדקות אויף א פלאץ אז ס'זאל קענען בלייבן אז אונזערע קינדער זאלן אויכעט וועלן גיין צום הייליגן רעבין און תשובה טוהן און די תיקון הכללי. ליידער ליידער ס'איז דא פלעצער וואס מען מאכט חוזק, מען מאכט חוזק, א אינגערמאן שרייבט מיר א בריוו, איך האב נישט וואס צו ענטפערן, א אינגערמאן אין ארץ ישראל אין בני ברק שרייבט מיר ראש ישיבה ראטעווע מיך, מיינע קינדער ווערן פארשעמט אין חדר, זיי קומען אהיים זיי ווילן נישט גיין אין חדר זיי שעמען זיך, מ'האט אויסגעפונען אין חדר אז זיין טאטע איז אין בני ברק שיעור, וואס ער לערנט דארט פארט, ברסלב ברסלב מ'טשעפעט אים ראש ישיבה עפן א חדר אין בני ברק, נו וויפיל חדרים.

בלייבן ווייטער מיט די לימודים וואס מוהראש האט אונז אריינגעלייגט, און דער אייבערשטער וועט העלפן נאך אביסל מאכט מען חתונה די קינדער יונג, ריין, זויבער, יונג, ריין, זויבער, וואס דארף מען בעסער פון דעם, וואס איז רייכער, קען זיין אינגעלייט כאפן עס נאכנישט ווייל פיצעלע קינדער, מען זעט זיך מיט א בחור אינדערהיים, וואס טו איך מיט אים, וואס טו איך מיט אים. וואס איך טו מיט מיין בחור, אויפוועקן צו זמן קרישמע, און אהער מיט אהין, ער וויל יא קומען צו די סעודה, ער וויל נישט קומען צו די סעודה, מאכט אים חתונה, הייבט אן זיין לעבן בקדושה וטהרה, דער אייבערשטער וועט העלפן, מ'וועט לערנען אביסל תורה יעדן טאג, און ס'קומט אזעלכע הייליגע טעג, און זיי הייבן זיך צוקלעבן צום אייבערשטן, מען גייט נאכאמאל זוכה זיין זען א יונגל שרייבט פון חדר אזא שיינע בריוו, פאריאר האט אונז דער רבי אויסגעלערנט אין שטעטל חדר יעדן טאג פערציג טעג, פערציג טעג זאגן הצילני מקליפת המן ועמלק, הערסט? כ'ווייס נישט ווער די מלמד איז געווען פאריאר דא מלמד, אבער רבי קרויס, כ'מיין א יונגל פון דיין כיתה קומט מיר מיט א בריוועלע יעצט די דאנערשטאג, כ'ווייס נישט ווי ער האט געלערנט פאריאר, איך האב געשריגן פערציג טעג הצילני מקליפת המן ועמלק, אה כ'מיין ער האט טאקע געלערנט ביי דיר דא אין ווילימסבורג. פאריאר נאך און איך האב ארומגעקוקט אין די גאנצע בית מדרש און ווי ווי קען איך וויסן ווער ס'איז מרדכי הצדיק און ווי ווי ווי ווייסט מען ווער מרדכי הצדיק איז אבער שוין איך דארף אים ענטפערן א קינד דארף מען זען וויאזוי מען ברענגט עס אראפ פאר א קינד צו ענטפערן א שאלה אבער. אבער אונז ווייסט מען דאך יא וואס הייסט מרדכי הצדיק, מען שפירט אזא מין נאנטשאפט צום אייבערשטן מיט די בשעת מגילה, אז א מענטש בעט יעדן טאג דעם אייבערשטער רבונו של עולם איך וויל דאך שוין איך וויל דאך שוין תשובה טון איך וויל דאך שוין זיין גוט יא איך קען מיך נישט צוזאמנעמען מען רעדט עס אזוי גוט אזוי גוט, שכוח האסט געשריבן א שאלה פאר די גאנצע קהילה, דו מיינסט אז ס'איז דיין שאלה, ס'איז גארנישט דיין שאלה, ס'איז יעדע מענטש. די זאך איז נאר די אייבערשטער האט אויסגעשטעלט די בריאה אזוי אינטערעסאנט אז יעדער מענטש מיינט אז יעדער וועם איך זע איז מסודר און נאר איך בין נישט מסודר, ס'איז א פלא'דיגע זאך אז די וועלט זאל קענען אנגיין, מ'קוקט זיך ארום יעדער איינער, יעדער איינער, יעדעם גייט, איך בין אזוי דא אז דו ביסט אזוי דא, אויף יעדן איינעם גייט אריבער, ר' נתן שרייבט איינעם צוריק אין א בריוו דו שרייבסט מיר דו האסט נסיונות, דו ווייסט וואסערע נסיונות איך האב? דער גרויסער ר' נתן, דו ווייסט וואס מוטשעט מיך? דו ווייסט וואס איך גיי אריבער א טאג אין מח? דאס איז דאך א זאך וואס קען מען נישט מסביר זיין פאר א מענטש, וואס די מח ווערט צושאקלט, א סעקונדע אזוי א סעקונדע אזוי, און א מענטש אבער שרייט צום אייבערשטן, איך וויל זיין א ערליכע איד, אין לשון קודש איז עס, הצילני מקליפת המן ועמלק, ראטעווע מיך פון המן עמלק איז זוכה ביי די מגילה. פורים מען שפירט א מין דביקות צום אייבערשטן, מען שפירט צוגעקלעבט, מען וויל שוין גארנישט, די אייבערשטער העלף אונז זאל מען זוכה זיין, שכוח שבתי, שכוח משה בער, שכוח אלע אחרונים, זאג מיר שכוח, ס'איז א שיינע פלאץ, יעדער איינער, פון אנהייב ביזן סוף, יעדער טוט איינער פארן צווייטן, איז שכוח, איך וויל אויך טון, איך האף צום אייבערשטן, איך הייב אן פון יעצט, איך גיי אויך טון, איך וועל אויך עפעס צוגעבן צו די קהילה, הא? כ'הער נישט? לייבי'ס שאלה איז עפעס ס'הייבט זיך נישט אן מיט מיט מיט שמחת תורה ס'איז דאך מיט יעדע זאך קענסט דיך ס'איז א נארישע זאך צו צו צו טענה'ן וועגן אריינקומען שמחת תורה נישט אריין קענסט דיך עס פרעגן אויף אויף אסאך וויכטיגערע זאכן וואס מוהרא"ש פלעגט שרייבן פאר איינעם שרייבט מוהרא"ש טוה דיך אן א שטריימל פאר איינעם שרייבט מוהרא"ש דו בלייב מיט דיין הוט פאר איינעם שרייבט מוהרא"ש טוה דיך אן ווייסע זאקן פאר איינעם שרייבט מוהרא"ש דו גיי נישט קיין ווייסע זאקן מאך נישט קיין ריבוי אור, די ווייב וועט דאך אוועק גיין פון דיר, און פאר איינעם שרייבט מוהרא"ש דו זאלסט קומען און איינעם קום נישט בלייב דארט, דאס האט נישט ס'האט נישט מיט הקפות מיט שמחת תורה, דאס איז איין זאך ס'איז קטנות'דיגע זאך אז א מענטש קוקט אויפן צווייטן, מען קוקט נישט אויף א צווייטן ס'איז נישט דא אזא נארישע זאך פון קוקן אויף א צווייטן אלע מחלוקת בלבולים. איך ווייס נישט וואס צודרייטע זאכן אלעס קומט קוקט אויפן שכן אויב א שכן פלאנצט א פלאנצט א גראז די ראש ישיבה האט אים געהייסן ער זאל מאכן שיינע ביימעלעך וואס מאכסטו עס נישט ער געמאכט פעיוומענט ווייל די ראש ישיבה האט אים געהייסן ער האט נישט געהא קודם לייג מיך אין די זייט לייג מיך ארויס און קענסט נישט טענה'ן בכלל דו ווילסט מאכן פעיוומענט ווילסט נישט מאכן פעיוומענט וואס וואס האט עס מיט מיר אז א מענטש פילט אז ער איך דיר פארצייל א שיינע דינג די בחור לעבט שוין נישט אלי הורוויץ ער זאגט מיר אמאל, איים עסקינג ראביי שיק אלל מיי קוועשאנס, איך האב נישט קיין שאלות געהאט צו פרעגן מוהרא"ש, איך האב נישט געהאט קיין שאלות צו פרעגן מוהרא"ש, און ברוך השם איך האב נישט געפילט אז איך בין נישט קיין תלמיד אז איך האב נישט קיין שאלות, ווייל ער האט שאלות און ער פרעגט און איך האב נישט וואס צו פרעגן מאכט מיך דאס נישט ווייניגער תלמיד, כ'מיין וואס איז די מעשה? א מין קטנות הדעת פון קוקן איינער אויפן צווייטן צו א דריטן צו א פערדן, פרעג איך אים וואס איז דיינע קוועשטענס? וואס זאל פארציילן? ניין ער איז שוין ער איז שוין אוועק פון די וועלט אבער ס'איז נישט קיין חוזק, ער פרעגט ער זאגט מיר איך פרעג רבי שיק וואס איז די דיטערדזשענט צו וואשן מיינע וועש? זאג איך אים וואו!

סאו ווער איז מער מער תלמיד פון מהראש? סאו ברוך השם איך האב געזען מיינע חבירים פארן אריין אויף שבת חנוכה צו מהראש, מען פארט אריין שבת חמשה עשר בשבט צו מהראש אין בארא פארק, איך בין געבליבן אין וויליסבורג, איך האב נישט געטראכט איך בין ווייניגער תלמיד איך בין מער תלמיד איך בין אהער תלמיד איך בין אהין תלמיד, וואס איז א מענטש וויל פרעגן.

א מענטש האט א ספק, פרעג עס, אויב דער ספק קען דיך קען דיך דיין שכן זאגן איז גוט, אויב אויב די קענסט עס פרעגן אייבערשטער העלפן, די עיקר איז זאל זיין אחדות צווישן אונז, מ'זאל זיך נישט נאריש מאכן, דו האסט אזוי געטון, דו האסט אהער געטון, דו האסט אהין געטון, וואס? ווער האט צייט צו טראכטן פון א צווייטן? ווער האט צייט צו טראכטן פון א צווייטן? דו הערסט אזעלכע שרעקליכע מעשות, מ'האט נישט געהערט די מעשות, קיינמאל נישט געהערט אזעלכע מעשות, א פאר פאלק מיט א קינד זאל אזוי אוועק, א מענטש ווייסט פארדעם וואס גייט זיין מיט אים, ביי מיר אינדערהיים גייט נישט געשען קיין קיין קיין קיין טראגעדיעס, נו, א מענטש דארף זיין בטוח אינעם אייבערשטן, מ'קען נישט לעבן אין קיין פאראנויע און און מ'קען דאך נישט יעצט אויפהערן צו שלאפן און און יא לייגן געיטס. אדער נישט לייגן געיטס, אראפ נעמען די געיטס אויב עס געשעט א פייער, אבער אויב קומט א גנב זאל מען ארויף לייגן די געיטס, מען קען נישט לעבן אין שרעק אבער מען דארף לעבן, אויפהערן טראכטן פון יענעם און פון דער און פון אהער פון אהין, און דער אייבערשטער העלפן אונז צו זיין פרייליך און ווי מער ספירים איז גוט, און מ'קומט זיך צאם אין שטעטל און מ'מאכט א משתה יין און מ'טרינקט.

האסט מיך גארנישט געפרעגט. אדרבה, נו פרעג מיר עפעס א שאלה יענקי, אדרבה, ס'האט געהייסן מ'גייט מיך דא פארהערן, מ'גייט מיך אויסטוהן אינגאנצן אזוי, אדרבה פרעג די שאלות, אבער עס איז שפעט, איך ווייס נישט די עולם. וואס איז די שאלה? נו אזוי פרעג א שאלה. ס'איז אינטערסאנט שאלות ותשובות? נו פרעג, נו. זאג עס הויך, איך וועל זאגן די שאלה, נו. נעמען א יאר צייט, נו.